הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת עירובין דף ז. האלטן אינמיטן א שטיקעלע שמועס, לאמיר געבן א בליק אריין נאכאמאל. דריי שורות פאר די ברייטע שורות אויף דף ו עמוד ב'. אונז האבן געהאט אין די גמרא אז ס'איז געווען א מבוי עקום, אז א פארדרייטע מבוי אזוי ווי א ח'.

אבער שטימט דאך נישט, אויב גייסטו ווי רב דארפסטו דיך האלטן אינגאנצן ווי רב, רב זאגט דאך הלכה כתנא קמא אז פעלט נישט אויס קיין דלת איז גענוג צורת הפתח, אבער מחמיר געווען ווי שמואל וואס ער גייט כחנניה שיטת בית הלל כאטשיג איין זייט א דלת. טייטש איז ביי די ביי די עקום ביי די געדרייטע צוויי פלעצער מען דארף לייגן א דלת אבער והאמר שמואל תורתו כסתום אז דו גייסט ווי שמואל דארפסט דאך עס אנקוקען ווי א מבוי סתום וואס פעלט נישט אויס בכלל קיין דלת נאר א לחי אדער א קורה אבער האט מחמיר געווען כרב דאמר תורתו כמפולש האט די גמרא געפרעגט איז דא אזא זאך אז מען קען מחמיר זיין ווי צוויי חומרות מ'האט דאך געלערנט אין א ברייתא ווער ס'גייט ווי חומרי בית הלל חומרי בית שמאי. דף ז עמוד א', אכט שורות פון אויבן, פרעגט די גמרא מכל מקום קשיא, כ'האב דאך א קשיא, שטייט אין א ברייתא אז ווער ס'גייט ווי מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל איז א כסיל, ענטפערט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק אין אמת'ן אריין כוליה כרב עבדוה.

איי, סאו מען האט זיך געשמועסט אז רב זאגט הלכה כתנא קמא אז א מבוי מפולש איז גענוג א צורת הפתח. ניין, ווייל דאמר רב הונא אמר רב, הלכה איז טאקע כתנא קמא, אבער ואין מורין כן. הלכה ואין מורין כן, דאס הייסט מען פסק'עט נישט אזוי למעשה, מען איז נאר מחמיר אזוי ווי חנניה אליבא דבית הלל אז וואס אז א מבוי מפולש דארף האבען א דלת. ביסט דא ביסט נישט דא. א מבוי מפולש דארף האבן א טיר? נו, פרעגט אבער די גמרא אבער לויט רב אדא בר אהבה אמר רב וואס ער קריגט אויף רב הונא בשם רב וואס ער האלט אז רב זאגט הלכה כתנא קמא שלמה און מורין כן אז א מבוי מפולש דארף נישט קיין דלת איז גענוג א צורת. א צורת הפתח, נו ווי קען זיין מ'האט מחמיר געווען דא ביידע ח ו, אבער רב שיזבי, איכ'ל דיר ענטפערן א מורא'דיגע זאך, אין אמת'ן אריין טאקע רב האלט טאקע א מבוי מפולש, לויט רב אדא בר אהבה דארף מען נישט קיין דלת, חנא פארוואס די חכמי נהרדעא האבן מחמיר געווען ביידע חומרות סיי א דלת, בערל האלט מיט? אז וואס? פארוואס די חכמי נהרדעא א מס מ מ מ סיי מען קוקט עס אן ווי א מבוי מפולש און סיי א דלת ס'איז נישט קיין פראבלעם מען מעג האבן צוויי חומרות כי לא עבדינן כחומרי דבי תרי ווען שטייט אין די ברייתא שלמה אז א מענטש גייט חומרי בית שמאי חומרי בית הלל איז א כסיל היכא דסתרי אהדדי ווען די צוויי חומרות זענען זיך סותר איינעם פונעם צווייטן, כגון למשל די מחלוקת פון בית שמאי בית הלל ביי שדרה וגלגולת, דתנן, האבן מיר געלערנט א משנה, השדרה והגלגולת פון א מת, האסט א טויטע מענטש ליגט אין א אוהל, איז דאך אלעס מטמא. אבער די הלכה איז דווקא אז ס'איז רוב מנין רוב בנין. אויב האסטו א שדרה מיט א גולגולת שחסרו, ס'פעלט פון די גולגולת, ס'פעלט פון די שדרה, איז שוין נישט מטמא טומאת אוהל. און די משנה איז מסביר וכמה חסרון בשדרה, וויפיל דארף פעלן פון די שדרה אז איך זאל זאגן אז ס'איז שוין נישט מטמא. שמאי זאגט אויב ס'פעלט לכל הפחות שתי חוליות, צוויי חוליות פון די שדרה, איז איך זאג איך שוין אז וואס? ס'איז נישט מטמא באוהל. בית הלל זאגן חוליא אחת. ס'איז שוין גענוג איין חוליא. אויב איין חוליא פעלט הערשי, זאג איך אז וואס? ס'איז שוין נישט, ס'איז שוין נישט די שדרה, ס'איז שוין, קען עס שוין נישט מטמא זיין. און ביי גולגולת ווי וואס קריגן זיי זיך ארום? בית שמאי זאגן ס'דארף האבן אזא גרויסע לאך כמלוא מקדח. אזוי ווי א מקדח און בית הלל זאגן כדי שינטל מן החי וימות, א קלענערע שיעור ווי א מקדח, מקדח איז א האק, און ואמר ר' יהודה אמר שמואל וכן לטריפה, אז דער בית שמאי בית הלל קריגן זיך אויך ארום א בהמה, ווען הייסט א בהמה א טריפה? דאס טייטש אזוי, בית שמאי האלט א בהמה איז נישט קיין טריפה ביז ס'פעהלט צוויי חוליות.

אז א מת וואס ס'פעלט פונעם שדרה איין חוליא, זאגסטו אז ס'איז נאך מטמא באוהל, און דו ביסט מחמיר ביי טריפה ווי בית הלל, צו טרפ'ענען א בהמה וואס ס'פעלט איין חוליא, איז דאך די צוויי חומרות סותר איינער דעם צווייטן, ווייל אויב א חוליא איז א חיסרון, דארפסטו אנקוקן דעם טויטן מענטש אויך אז ס'איז נישטא קיין מענטש דא.

נישט קיין סתירה? פרעגט די גמרא, איך פארשטיי נישט, והיכא דסתרי אהדדי לא עבדינן? ס'איז שוין בכלל א קשיא אויף אויף די גאנצע זאך. דאס הייסט אויב זיך סותר איין חומרא מיטן צווייטן חומרא קען מען נישט טון, מותיב רב משרשיא, מעשה ברבי עקיבא, די הלכה איז דאך אזוי, שמיטה איז דאך גארנישט דא, די ערשטע צוויי יאר נאך שמיטה דארף מען געבן מעשר שני פון די פרוכט, די דריטע יאר. מעשר עני, די פיפטע און די זעקסטע, די פערדע און די פיפטע מעשר שני, און די זעקסטע יאר מעשר עני. סתם אזוי ביי פירות גיי איך בתר חנט, בתר ביי פירות, חנטה, יא? ביי אתרוג גייט מען בתר לקיטה. איז געווען א מעשה ברבי עקיבא שליקט אתרוג באחד בשבט. ס'איז געווען די דריטע יאר פון שמיטה. האט ער אראפגענומען א אתרוג. און דארף מען דאך אפשיידן וואס? מעשר מ'עט זעהן ונהג בו שני עישורין ער האט האט אראפגענומען צוויי מעשר סיי מעשר שני סיי מעשר עני תוס' ברענגט פון ירושלמי אז ער האט אפגעשיידט איין עני ער האט געמאכט א תנאי נישט קיין חילוק אחד מעשר עני האט ער געגעבן כדברי בית שמאי וואס בית שמאי האלטן אז א' שבט איז שוין ראש השנה לאילנות קומט אויס אז עס איז שוין אריינגעגאנגען אין די דריטע יאר. איז מעשר עני, ואחד מעשר שני האט ער געגעבן כדברי בית הלל, רבונו של עולם דאס איז דאך א סתירה איינס מיטן צווייטן, דאס איז דאך אדער אדער, ענטפערט די גמרא, נעם עס מיר אריין אז רבי עקיבא האט נישט געוואלט מחמיר זיין ווי ביידע, רבי עקיבא האט פארגעסן וואס די בית הלל זאגן, רבי עקיבא גמריה איסתפק ליה, רבי עקיבא. זאגט רש"י וכוליה כבית הלל עבד, ער האט נישט געדענקט ולא ידע אי בית הלל בחד שבט אמור, אי בחמיסר בשבט אמור, ממילא ועבד הכא לחומרא והכא לחומרא. ער האט פארגעסן ווען איז ראש השנה לאילנות, ער האט געוואוסט מען פסק'נט ווי בית הלל. על כל פנים לאמיר אונז צוריק גיין צו אונזער מחלוקת וואס אונז האמיר געהאט תנא קמא מיט חנניה. אויב איז דא א מבוי וואס איז מפולש לרשות הרבים, העלאו? איינער איז דא איינער האלט מיט? כ'האב א רשות הרבים לויפט, און אינמיטן לויפט א מבוי, דאס טייטש ביידע זייטן פונעם מבוי איז אפן צום רשות הרבים, וואס האמער געהאט, ווער געדענקט? תנא קמא זאגט ס'איז גענוג א צורת הפתח זייער גוט חונא, און חנניה זאגט אז די בית הלל זאגן איין זייט דארף כאטשיג זיין א דלת. איז יתיב רב יוסף קמיה דרב הונא רב יוסף איז געזיצן אין בית מדרש ביי רב הונא ויתיב וקאמר ער האט נאכגעזאגט אמר רב יהודה אמר רב די מחלוקת פון די תנאים צו ס'דארף זיין א דלת אדער ס'איז גענוג א צורת הפתח דאס דווקא בסרטיה מכאן און סרטיה מכאן אדער פלטיה מכאן און פלטיה מכאן וואס איז א רשות הרבים מן התורה א סרטיה אדער א פלטיה סרטיא, ווי שרייבט אנפאנג מסכת, סרטיא איז א גאס וואס טראגט פון איין שטאט צום צווייטן שטאט, ס'ברייט זעכצן אמות, און א פלטיא איז א סקווער, אויכעט ברייט זעכצן אמות, ס'איז דא דארט זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, איז ווען ס'גרעניצט זיך אמאל ווי א סרטיא און א סרטיא, א פלטיא און א פלטיא, דעמאלטס האלט די תנא קמא אז ס'איז גענוג א צורת הפתח, און חנניה האלט אז ס'דארף זיין א דלת, אבער אבל סרטיא מכאן ובקעה מכאן, אז איין זייט איז נאר דא פעלדער,

דלת, די גמרא גערעכט, הכי קאמר, ער מיינט נישט, ס'איז פשוט, הכי קאמר, ער מיינט צו זאגן אזוי, א מבוי וואס איז אפן צו א סרטיא מכאן און א בקעה מכאן, איז פונקט ווי ער איז אפן צו א בקעה מכאן און א בקעה מכאן. איז דאך א מבוי, יא דאס איז פשוט, איז וואס? רב יוסף זיצט ביים בית מדרש פון רב הונא, און ער זאגט נאך אז רב יודא האט נאכגעזאגט פון רב, מחלוקת תנא קמא מיט חנניה איז דווקא ביי סרטיא פלטיא. און ער פירט אויס און מסיים בב משמי' דרב יודא, רב יוסף האט אויסגעפירט די מימרא בשמי' דרב יודא, נישט משמי' דרב יודא אמר רב, סתם, די ערשטע חלק האט ער דאך נאכגעזאגט אמר רב יודא אמר רב, און ער פירט אויס אם היה מבוי כלה לרחבה, אז דער מבוי גייט אריין איין זייט איז ער אפען צו א רשות הרבים, און איין זייט איז ער אפען צו א בעק יארד. א רחבה אזא חצר וואס נישט די חצר וואס איז פאר בתים וואס מען גייט דורך די חצר צו די ס'איז א שאד מען דארף האבן די פיקטשערס עטס דארפטס האלטן א הענט ביי די בעק פון די גמרא די פיקטשערס איז דא וואס? אה רש"י זאגט פארשטייט זיך צו מיז איך שוין א מינוט איז אינו צריך כלום פעלט נישט אויס קיין שום תיקון ביי די פתח פון די רחבה. ס'הייסט נישט ווי א מבוי וואס איז אפען צום רשות הרבים, איך קוק עס אן ווי א מבוי סתום וואס איז גענוג א לחי אדער א קורה, האב מיר אין רש"י אונטן, אינו צריך כלום. אה, האט זיך א פיקטשער רש"י אויכעט. איך ווייס נישט איז א גוטע פיקטשער. די בית. קען זיין יא שוין א בעסערע פיקטשער. ווי גייט, ווי גייט מען אריין צום בית? פון ווי? פון די רחבה?

יא אבער פון ווי גייט מען אריין צום בית? פון די סאו דאס איז נישט גוט די פיקטשער איז נישט גוט אזוי דארף עס זיין זעהסט? מבוי דא צוויי חצרות און דארט גייט מען צו בית די רחבה איז אזא טויטע פלאץ א טויטע יארד זאגט רש"י אינו צריך כלום

אויב די רחבה איז פארמאכט זיך צום מבוי איי וועסטו מיר פרעגן ניין ס'איז יא א חידוש ווייל לאמיר זאגן מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב פון די רחבה מיט די מבוי איז אפשר די רחבה אסר'ט די מבוי זאגט רש"י ניין די רחבה האט נישט קיין בתים והא אשמעינן וליכא למימר דמשום בני רחבה איצטריך לאשמעינן אז דלא אסרי אבני מבוי ואפילו לא עירבו עמהן ווייל דהא נמי פשיטא ווייל די רחבה לא בעיא לעירובי. א רחבה דארף נישט קיין עירוב, עירובי חצרות, דסתם רחבה אין בה דיורין לצאת ולבוא, ואין תשמישה תדיר כמין פר' יאר הפלין און ווייטער, ורחבה לאו דווקא נקט, ורחבה לאו, איך לערן נישט די גאנצע רשי נאר ורחבה לאו דווקא והוא הדין לחצר שיש בה דיורין ועירבו, האלאו? מאך מיר אזא פיקטשער די זעלבע זאך א מבוי?

איך וויל נישט סתם ווערן הייזעריג, איך וויל עס אלס מיטהאלטן. און נאך אמאל ומסיים בה משמי' דרב יהודה. רב יוסף רופט זיך אן אז די רב יהודה האט געזאגט נאך א חידוש, אז אויב די מבוי אין נחמנות'ן איז כלה לרחבה, אין צריך כלום. און די גמרא וויל וויסן צו דאס שטימט מיט רב. אמר לי אביי לר' יוסף ס'מוז זיין דער רב יהודה האט דאך געהאט צוויי רעבעס דער רב יהודה א תלמיד פון רב און א תלמיד פון שמואל ס'מוז זיין אז דאס שטימט נישט דאס גייט מיט שמואל דף ז עמוד ב' ווייל דאי דרב קשיא דרב אדרב בתרתי ס'שטימט נישט דאס שטימט נישט מיט רב מיט צוויי זאכן ווייל דאמר רב ירמי' בר אבא אמר רב מבוי שנפרץ במלואו לחצר קוק אין פיקטשער קוק אין פיקטשער פליז. א מבוי וואס איז אפען במלואו לחצר. זעלבע זאך ווי פריער אנשטאט'ס די רחבה, אנשטאט'ס די רחבה צו א חצר, און די חצר האט בתים. און ונפרצה חצר כנגדו ער קנאקט אריין אין רשות הרבים חצר מותרת זאגט רב די חצר איז מ פארוואס ווייל ווען דו שטייסט אין די חצר האסטו מחיצות פון אלע זייטן קוק די פיקטשער קוק די פיקטשער קוק נישט אויף מיך. איך האב א שיינע פיקטשער, האסט א פיקטשער? ווען דו שטייסט אינעם חצר האסטו ווענטלעך פון אלע זייטן, דו קוקסט אן די פרצה ווי א פתח, דא רעדט מען דאך, הערשי דא רעדט מען א פרצה ביז עשר אמות. דו ביסט דא? הערשי דו ביסט דא? וועסט עס פארלערנען מארגן צופרי די דף גמרא? ס'איז א גרינגע גמרא. די זעלבע מעשה ווי פריער, רב זאגט נאר אויב דער מבוי איז אפען צו א חצר און דער חצר איז אפען צום רשות הרבים איז אינעם חצר מעג מען מטלטל זיין, פארוואס? זאגט רשי ווייל דלדידה לא הוה במילואו, ווען דו שטייסט אין די חצר זעסטו פון אלע זייטן ווענט, ווען דו שטייסט אין די מבוי האסטו נישט ווייל די מבוי שניידט אריין ביזן רשות הרבים. דו זעסט ס'ברענגט שפעטער אויך איז דא א חצר גדולה מיט א חצר קטנה די באקאנטע משנה א חצר גדולה מיט א חצר קטנה די חצר קט מען האט נישט געמאכט א עירוב איינס פון צווייט די חצר גדולה מעג מטלטל זיין ווייל ביי אים קוקט מען עס אן ווי א טיר אבער ווען דו שטייסט אין די חצר קטנה איז די חצר אינגאנצן אפן.

איינס אלס מפולש און אי משום א נפרץ לה, ווייל פריער זאגט רב יהודה אמר רב אז וואס אם היה מבוי כלה לרחבה אינו צריך כלום.

חצר יא גייט נאך גייט נאך אין רש י ורב יהודה מדנקט רחבה אשמעינן דמשום פילוש לא מיתסר וברחבה ליכא דיורין דליתסר עליה אבל אי הוה כלה לחצר. די גמרא שמועסט נישט אויס די גמרא דא שמועסט נישט אויס ביידע קשיות. ער הייבט אן קשיא דרב אדרב בתרתי. צוויי צוויי נקודות דא איינס אז דו שטייסט אינעם מבוי וואס? וואס פריער זיך אמר רב יהודה, וסיים בה, און מסיים בה משמיה דרב יהודה אם היה מבוי כלה לרחבה, אינו צריך כלום, דא זאגט רב אז די מבוי איז אסור, און נאך א זאך ווייל ער זאגט זיך אם היה מבוי כלה לרחבה, איז ואמאי ליהוי כמבוי שכלה לרחבה אמר ליה אנא לא ידענא האט ער געהאט פארגעסן איך ווייס נישט איך ווייס נישט פון וועם רב יהודה האט גענומען די הלכה איין זאך ווייס איך עובדא הוה בדורא דרעותא ס'איז געווען א מעשה אין די שטעטעלע רעותא פון פון די פאסטוכער מבוי שכלה לרחבה הוה געווען א מבוי וואס איז געגאנגען צו אזא יארד ואתא לקמיה דרב יהודה געקומען פרעגן רב יהודה ולא אצרכיה ולא מי ולא מידי ואי קשיא משמיה דרב אז דו זאגסט אז ס'שטימט נישט מיט רב ס איז תיהוי משמיה דשמואל, איך מיין איך א תלמיד פון שמואל אויך, און אזוי פון שמואל, ולא קשיא מידי על כל פנים, לויט אביי קומט אויס אז דער רב יהודה מיט רב קומען זיך נישט דורך, יא? גייט די גמרא זאגן ניין, השתא דאמר ליה רב ששת לרב שמואל בר אבא ואמרי לה זאגט רב יוסף בר אבא, אסברא לך איך וועל דיר מסביר זיין וואס רב זאגט אז א מבוי וואס איז אפען צו א חצר, איז די חצר מותר און די מבוי אסור, כאן שעירבו כאן שלא עירבו. דאס טייטש זאגט רש י נישט כאן וכאן, געווענליך כאן וכאן איז עפעס א סתירה, זאגט רש י כלומר, האי מבוי אסור דקאמר רב, ס'איז דא א חילוק, ס'איז דא א מבוי וואס איז מותר, איז דא א מבוי וואס איז אסור. רש י, יש חילוק בדבר, שפעמים אסור פעמים מותר, עירבו בני החצר עם בני המבוי, בני מבוי מותרין.

און כאן שעירבו ממילא איינמאל דו זאגסט מיך אז דרב אדרב נמי לא קשיא קען איך שוין זאגן זייער פיין אז דער רב קומט יא אויס מיט רב יהודה כאן שעירבו בני חצר עם בני מבוי און כאן שלא עירבו

זיי קריגן זיך ארום בשלא עירבו פליגי בנראה מבחוץ ושוה מבפנים, א מחיצה וואס מ'זעט פון אינדרויסן, מ'זעט עס נישט פון אינעווענדיג, צי ס'ווערט גערעכנט ווי א מחיצה צי נישט. רב האלט אז א מחיצה, אפילו מ'זעט עס נישט פון אינעווענדיג, הייסט עס א מחיצה. און רב יהודה האלט אז ס'הייסט נישט קיין מחיצה נאר לגבי די חצר, נישט לגבי די מבוי, און בעירבו קמיפלגי בדרב יוסף, דאמר רב יוסף לא שנו ס'איז נישט געזאגט געווארן די גאנצע זאך וואס רב יהודה זאגט אז אינו צריך כלום אלא שכלה לאמצע רחבה אבל כלה לצידי רחבה אז די גאנצע וואנט פארט אריין קוק אויפן פיקטשער איז דעמאלטס זאג איך אז ס'איז אסור מ'דארף יא מאכן א תיקון. על כל פנים דאס איז די הוה אמינא אבער לויט, אבער לויט די מסקנא לויט רב ששת, קען איך זאגן אז מען קריגט זיך בכלל נישט, נישט רב נישט רב יהודה, רב איז מודה צו רב יהודה סיי אז א מבוי, די מבוי האט הלכה ווי א סתום נישט ווי א מפולש, און סיי אז איינמאל מען מאכט א עירוב, איז אפילו א מחיצה וואס מען זעט נישט פון אינעווענדיג, נאר פון אינדרויסן. אה פארקערט, כל זמן שלא עירבו איז עס נישט קיין מחיצה, ברוך השם האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא, שכוח אייבערשטער.